מ'וועלן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ"א, פרשת יתרו, שיחה א', די ערשטע שיחה אין פרשת יתרו אין חלק כ"א, עמוד הונדערט. זייער א געשמאקע רשי שיחה, דער רבי וועט אראפברענגען א רשי, די רבי וועט געפינען דא פרעגן זייער אסאך שאלות אויף רשי און זייער שווערע שאלות וואס אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס רשי וויל דא, איינע פון די נקודות וואס וועט זיין דא די שאלות וועט זיין, און שוין געלערנט אסאך מאל אין דעם אויף דעם אופן, רשי ברענגט דאס פון א מכילתא, פארוואס איז ער משנה אזויפיל זאכן פון די מכילתא, ברענגסט אראפ די מכילתא, שרייב ווי דער מכילתא זאגט. רבי וועט מחדש זיין פארוואס רשי האט עס נישט געקענט אראפברענגען פארוואס ער איז משנה, רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא, א געשמאקן חידוש וואס דא טוט זיך, מילא וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס רשי מוז משנה זיין, און אויסקומען דא אויכעט וואס מען האט עס נישט געזען נאך אסאך מאל, דער חילוק וואס דער מכילתא וויל דא זאגן און וואס רשי וויל דא זאגן, אינגאנצן אן אנדער סארט נקודה וואס רשי גייט דא אין פשוטו של מקרא. אות א'. פון פסוק ויחן שם ישראל פון פסוק ויחן שם ישראל נגד ההר איז רשי מעתיק די ווערטער ויחן שם ישראל שטייט ויחן שם ישראל נגד ההר אין היינטיגע פרשה געווען גלייך פאר מתן תורה רשי ברענגט אראפ פון דעם חומש ויחן שם ישראל און איז מפרש כאיש אחד בלב אחד זיי געווען אזוי ווי איין מענטש מיט איין הארץ אבל שאר כל החניות, אלע אנדערע חניות זענען בתרעומות ובמחלוקת, מיט טענות און מיט מחלוקת. ס'וועט זיין אויסערגעווענליך ווי געשמאק ווי די רבי וועט ארויסברענגען, פארוואס רשי ברענגט ביידע זאכן און דער מכילתא ברענגט נאר איינע, וואס איז די חילוק פון תרעומות און וואס איז מחלוקת, פשוט א געוואלדיגע חידוש אויף וועמען ס'גייט, וואס איז געווען מחלוקת און וואס איז געווען תרעומות, ווי מ'וועל זען שפעטער אין די שיחה. ווי מ'לערנט בפשטות. איז דער דיוק ופירוש אין רשי ווי אין מכילתא. וואס האט רשי'ן געקוועטשט דא ויחן שם ישראל נגד ההר, איז זייער פשוט, ווייל אזוי ווי שטייט אין מכילתא, אז דא שטייט ויחן, לשון יחיד, נישט ווי אומעטום וואו עס שטייט ויחנו, אלעמאל שטייט ויחנו, און דא שטייט ויחן, ויחנו לשון רבים, ויחן לשון יחיד. וואו עס שטייט אלעמאל ויחנו לשון רבים, איז רשי מבאר, דערפאר קומט רשי און זאגט ער ווייסט נישט פארוואס שטייט דא די לשון ויחן, זאגט רשי, ווייל די חני' דעמאלט איז געווען כאיש אחד בלב אחד, די חני' איז געווען אנדערש ווי אלע אנדערע חניות, די חני' איז געווען אזוי ווי איין מענטש בלב אחד, געווען אלע צוזאמען, אבל שאר כל החניות מיט תרעומות און מחלוקת, דערפאר שטייט אומעטום ויחנו לשון רבים ווייל ס'איז געווען בתרעומות במחלוקת, און דא שטייט ויחן ווייל ס'איז געווען כאיש אחד בלב אחד. דאס איז ווי מען לערנט אויס בפשטות צו זען וואס האט רשי געקוועטשט און וואס רשי האט מפרש געווען. זאגט דער רבי, די ערשטע שאלה פרעגט דער רבי דא, לפי זה דארף מען אבער פארשטיין, וויבאלד דער גאנצער דיוק פון רשי איז פון ויחן לשון יחיד, וויאזוי האסטו געשטאנען ויחנו? יעצט שטייט ויחן, איז רשי'ס קוועטש געווען וואס דא שטייט ויחן, זאגט דער רבי האט דא רשי געדארפט מעתיק זיין נאר דעם ווארט ויחן, פארוואס ברענגט ער אראפ אויך די ווערטער שם ישראל? ויחן וואלט געווען גענוג ווען ער ברענגט אראפ ויחן און ער וואלט געזאגט ויחן, וואס מיר שטייט דא ויחן ביז יעצט שטייט ויחנו, כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת, וואלט געווען זייער געשמאק, וואס דארף ער האבן דעם שם ישראל? דאס וואס רש י ברענגט אויך דעם ווארט שם, דער רבי וועט פארענטפערן פארוואס דער שם לכאורה איז יא פארשטאנדיג, אבער דער ישראל איז נישט פארשטאנדיג פארוואס ער ברענגט אים, דאס וואס רש י ברענגט אויך דעם ווארט שם, יש לומר. לויט רש י איז אויך דאס וואס שאר כל החניות בתרעומות במחלוקת לערנט מען אפ נישט נאר ווי אין מכילתא פון דעם וואס דארט שטייט ויחנו לשון רבים, נישט דער דיוק איז אין דעם ווארט נאר וויבאלד ס'שטייט ויחנו ביז יעצט און יעצט שטייט ויחן לערנען מיר ארויס אז ס'איז געווען א ענין אלעמאל איז געווען ויחנו צושפרייט תרעומות ומחלוקת און דא איז ויחן אלע צוזאמען נישט נאר ווי מכילתא פון דעם וואס דארט שטייט דער לשון ויחנו לשון רבים, נאר פון דעם פסוק גופא וואס עס שטייט ויחן שם, די תורה לייגט דאך צו דארט דעם ענין פון שם, ס'האט געקענט שטיין ויחן ישראל נגד ההר, וואס טוט דארט דער שם, דער רבי וויל ארויסברענגען פארוואס רשי ברענגט יא אראפ דעם שם, שטייט דאך דארטן ויחן שם, מה שאין כן אין מכילתא ניצט ער דעם שם אויף אנדערע זאכן, ממילא קען מען זאגן אז רש י ניצט דעם שם אז דאס איז מוכיח דעם ענין פון ויחן אז ס'איז געווען אויף א אנדער סארט אופן ווי ס'איז געווען ביז יעצט, ממילא מוז ער אראפברענגען דעם ווארט שם אויכעט, פארוואס אז בלויז שם איז געווען ויחן לשון יחיד כאיש אחד בלב אחד, און נישט ביי שאר כל החניות, דער ויחן אליין איז מען נישט מוכיח אז ס'איז געווען אלע אנדערע איז געווען במחלוקת, און דאס. ווייל ס'קען זיין אן אנדערע סארט אופן, ס'קען זיין א ויחן, קען אויכעט זיין אויף א אופן מיט מחלוקת, וויבאלד אז ס'שטייט שם, די הדגשה פון דעם שם, דאס וועט מיר לערנען אז ס'איז זיכער אויף א אופן פון בלב אחד, כאיש אחד בלב אחד. ואדרבה, דער רבי זאגט נאך טיפער, ווי געזאגט פריער, נאר פון דאנעט ווייסט מען אז שאר החניות מיט תרעומות ומחלוקת, פון וואנט? מיתורא דקרא שם. וויבאלד אז עס שטייט דארט שם, ס'האט געקענט שטיין ויחן ישראל נגד ההר, און יעמאלט וואלט געווען אלץ פיין, וואלט איך נישט געוואוסט אז ס'רעדט זיך וועגן וועגן ביז היינט איז געווען מחלוקת און יעצט נישט, דער שם דאס איז מיר עס מדגיש. דאס אבער וואס עס שטייט ויחנו קען זיין כפשוטו, דאס וואס שטייט ביז יעצט ויחנו מוז נישט זיין אז ס'איז מיט תרעומות ומחלוקת, נישט פון דעם איז די ראיה, ער רעדט זיך וועגן עס רעדט זיך וועגן עטליכע פארשידענע מענטשן, שבטים וכו', אבער זיי זענען כלל נישט במחלוקת ותרעומות אין זה, פארוואס איז געשטאנען ביז יעצט ויחנו, וואנעט איז די ראיה וויבאלד עס שטייט ויחנו מיינט עס צושפרייט און צושפליטערט און זענען צוקריגט און אלס, פארוואס איז דאס? ממילא איז דער שם איז זייער געשמאק, דער שם גיט אונז צו צו פארשטיין אז עפעס ליגט דא באהאלטן, עס איז נישט נאר ויחן, מען קען זאגן ויחן און מען קען זאגן ויחנו רעדן פון ויחן קומט מען זאגן שם אז דארטן איז געווען עפעס אנדערש איז פארשטאנדיג דער רבי האט געענטפערט די שאלה פארוואס רשי ברענגט אראפ דעם שם עס בלייבט אבער די שאלה פארוואס ברענגט רשי אראפ אויך דעם ווייטערדיגן ווארט ישראל וואס דארף האבן דעם ווארט ישראל דאס דאך גיט גיט אינגאנצן גארנישט צו ער וויל דאך זאגן אז ס'געווען ביז יעצט איז געווען ויחנו בתרעומות ומחלוקת און יעצט נישט, יעצט איז כאיש אחד בלב אחד, איז ויחן שם איז גענוג, וואס איז דער ישראל, וואס גיבט מען צו דא דער ישראל? לויט דעם ענטפער וואס דער רבי וועט זאגן איז דער ישראל איז איז פון דעם יסוד פונעם ענטפער פונעם רבי'ן איז געווען דווקא וואס רשי ברענגט אראפ דעם ווארט פון ישראל אויכעט. דער רבי זאגט אז מיט דעם וואס ער ברענגט אראפ ישראל, דער רבי איז ממשיך, איז נישט נאר וואס ס'העלפט אונז צו, נאר ס'איז זיך סותר רשי אליין. לכאורה אין די קשיא ווי דער רבי פרעגט, איז דאס נאך איז דאס נאך שווערער, ס'איז נאך סותר. וואו זעט מען דאס? ואדרבה, מיט דעם וואס רשי איז מעתיק דעם ווארט ישראל, ווערט גאר שווער זיין פירוש, מיט דעם ווארט וואס ער ברענגט דאס מאכט עס גאר שווער זיין פירוש, ווארום וויבאלד עס שטייט דער לשון ישראל, וואס מיינט אלע אידן ווי איין כלל, ווי איין פאלק, ויחן שם ישראל, אלע אידן האבן דארטן גערוהט, איז דאך דערביי מתאים דער לשון ויחן, נישטא קיין שאלה וואס שטייט ויחן, עם ישראל איז איין פאלק, דערפאר שטייט ויחן. איז דאך דערביי מתאים דער לשון ויחן, לשון יחיד, ומנא ליה לדייק אז דאס מיינט כאיש אחד בלב אחד. מילא איז דאך איז דאך איז דאך נישט פארשטאנדיק אין גאנצן וואס ער ברענגט אראפ דעם ישראל מיט דעם וואס שטייט ויחן שם ישראל נעמט עס אראפ רשי'ס ראיה אז ס'געווען די אנדערע געווען בתרעומות ומחלוקת און דא איז געווען כאיש אחד בלב אחד אן תרעומות אן גארנישט ס'איז נישט קיין ראיה ויחן שם ישראל ישראל איז איין עם ישראל איז איין פאלק במילא שטייט עס אזוי דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן, מאכט עס געשמאקער, אז דאס וואס שטייט אין לשון יחיד, ויחן שם ישראל ווייל זיי זענען ווייל זיי זענען איין פאלק, זאגט דער רבי, שטייט נישט נאר ווען עס שטייט עם. איך וואלט געזאגט אז נאר ווען עס שטייט עם ישראל אדער שטייט העם ויח ויחן העם ויחנו העם יעמאלט מיינט דאס אז עס איז אַל גאַנצעס גאַנץ עם ישראל, דערווייל זיי זענען איין מציאות ס'איז אַ עם, נאָר אויכעט ווען ס'שטייט ישראל, ווי ביי אונז אין די פרשה שטייט וירא ישראל, שטייט אַ לשון יחיד, שטייט וירא ישראל שטייט נישט ויראו ישראל, אַז די אַז די אידן האָבן געזען שטייט דאָ לשון יחיד, מילא קומט אויס אַז רשי איז זיך דאָך סותר מיט דעם ישראל, בלייבט שווער די ערשטע שאלה וואָס מיר האָבן געפרעגט, פאַרוואָס רשי ברענגט אַראָפּ אין פסוק ויחן שם ישראל, איז דעם שם האבן מיר פארענטפערט און דער ישראל איז געבליבן שווער, לכאורה נישט נאר ס'איז שווער וואס ער דארף עס האבן נאר ס'איז נאך סותר זיין פירוש, ווייל ס'איז זייער געשמאק צו זאגן ויחן שם ישראל, פארוואס שטייט ויחן לשון יחיד, ווייל ס'רעדט זיך וועגן וועגן עם ישראל וואס עם ישראל איז איין פאלק, ס'ווערט איין כלל, ס'קען שטיין דער לשון יחיד אויף אזא גרויסן ציבור. ב', לכאורה דער רבי טרייט צו ענטפערן אות ב', און דאס אפפרעגן, דערנאך דער רבי פרעגט נאך די אנדערע שאלות. לכאורה קען מען זאגן אז רשי'ס הכרח איז נישט אזוי פון דעם לשון ויחן פאר זיך, נאר פון דעם שינוי אין דעם פסוק גופא. כ'קען האבן א זייער א געשמאקן ענטפער, וואס האט רש'ן געקוועטשט דא דער ויחן, אז פשוט פון דעם ויחן אליין ווערט גלייך א שאלה, אין דעם זעלבן פסוק שטייט ויחנו העם, און גלייך נאך דעם שטייט ויחן. פריער שטייט אין פסוק ויחנו במדבר לשון רבים, און תיכף לאחר זה שטייט ויחן שם לשון יחיד. איז פון דעם וואס אין איין המשך הכתוב איז די תורה משנה פון ויחנו צו ויחן, איז ממילא מוכח אז נגד ההר זענען זיי געווען כאיש אחד בלב אחד. לכאורה קען מען עס ענטפערן זייער געשמאק, וואס אז לכאורה דאס וואס האט געקוועטשט רש'ן, און בכלל וואלט אים נישט געקוועטשט וואס שטייט ויחן און ויחן, ווייל מען קען זאגן אויף א עם ישראל זענען עם אחד, איז קען מען זאגן ויחן, שטייט וירא ישראל את היד הגדולה, איז ויחן איז מען נישט מוכיח גארנישט. אבער דא וויבאלד אז אינעם זעלבן פסוק שטייט, אינעם זעלבן פסוק שטייט ויחנו און ויחן, דאס מאכט א שאלה, ממילא האט רשי געלערנט אז ס'רעדט זיך אז דא וויבאלד זיי זענען געווען נגד ההר, איז געווען כאיש אחד בלב אחד, ס'איז געווען ביז היינט איז געווען בתרעומת, שטייט פריערט ויחנו, יעצט איז שטייט גלייך נאכדעם ויחן גלייך נאכדעם, ממילא וועט עס ווערן פארשטאנדיג וואס רשן האט געקוועטשט, זאגט דער רבי מ'קען עס אבער נישט זאגן. מ'דארף אבער פארשטיין, מ'געפינט בכמה מקומות בתורה אז אין דעם זעלבן פסוק ובהמשך אחד ווערן בנוגע עם ישראל געזאגט ביידע לשונות, מילא קען איך נישט זאגן אז דאס וואס ס'קוועטשט רשן, וואס שטייט ויחנו און גלייך נאכדעם שטייט ויחן, ממילא מוז איך זאגן עפעס דא א פירוש אויף דעם. איך קען עס נישט זאגן, פארוואס, ווייל איך טרעף אין אנדערע ערטער אויך די זעלבע זאך? דא איז נישט קיין דבר חדש. וואו זעען מיר עס? מיר זעען אז בנוגע עם ישראל זאגט די תורה ביידע לשונות, לשון רבים און לשון יחיד. מיר זעען עס אין נישט נאר אין צוויי פסוקים נאר אין דעם זעלבן מאמר, אין דעם זעלבן ענין וואס ס'ווערט מוסבר, א זאך וואס ס'שטייט ממש וועגן איין זאך ווי מ'גייט עס זאגן וואס דאס איז, זעט מען אז ס'שטייט אמאל לשון רבים און אמאל לשון יחיד, אין דעם זעלבן ענין. וואו זעט מען עס? ווי מ'געפינט ווייטער בפרשתנו, אין אונזער פרשה אין פרשת יתרו, לאמיר זען, שטייט וירא העם, ביי מתן תורה איז שטייט וירא העם, זיי האבן אלע געזען, שטייט נישט ויראו העם זיי האבן געזען, שטייט וירא, וואס שטייט גלייך נאכדעם? ממש גלייך נאכדעם שטייט וינועו ויעמדו, אויב איך גיי לויטן לשון וירא וואלט געדארפט שטיין וינוע ויעמוד, וואס איז דער לשון וירא העם וינועו ויעמדו? ויעמדו מרחוק, און אויך אין דער פריערדיגער סדרה, מיר האבן שוין געלערנט אין פריערדיגע סדרה אין פרק י ד, ביי יציאת מצרים ווען ס'איז געווען דארטן ביי די שירת הים, שטייט וירא ישראל את היד הגדולה, וירא, שטייט נישט ויראו ישראל, אידן האבן געזען שטייט עס א לשון יחיד, און גלייך נאכדעם שטייט וייראו העם גומר ויאמינו גומר. אויב דו ווילסט ניצן דעם לשון וירא, וואס ניצט מען וייראו? זאג ויראו ישראל את היד הגדולה, יעמאלט וועט פאסן וייראו העם אז זיי האבן מורא געהאט פונעם אייבערשטן ויאמינו בה' און זיי האבן געגלייבט אין דעם אייבערשטן און אין משה. זעה איך דאך אז אינעם זעלבן ענין, אין זעלבן פסוק, ווערט געזאגט אזא זאך, ממילא קען איך נישט ענטפערן אז דאס וואס ס'האט געקוועטשט רש'ן, ווייל עס שטייט קודם ויחנו און גלייך נאכדעם שטייט ויחן, קען איך עס נישט זאגן. בלייבט אונז ווייטער די שאלה, פארוואס פארוואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין פון ויחן שם ישראל, וואס האט געקוועטשט רש'ן דא בכלל? אות ג. אויך דארף מען פארשטיין דער מקור פון פירוש רשי בפשטות איז פון מכילתא אבער דער לשון מכילתא איז אין גאנצן אנדערש כל מקום שהוא אומר ויסעו ויחנו נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת דער לשון פון דעם מכילתא אבל כאן הושוו כולם לב אחד

אין מכילתא שטייט כאן הושוו כולם לב אחד, כאן הושוו כולם לב אחד, דא זענען אלע געווארן ווי איין הארץ, און רש י איז מפרט כאיש אחד בלב אחד, א נייע זאך אינגאנצן, כאיש אחד בלב אחד, איין שאלה, ב' אין מכילתא שטייט נוסעים וחונים במחלוקת, און רש י קומט און זאגט א נייע זאך, צוויי לשונות, אין רש י שטייט צוויי לשונות, בתרעומת ובמחלוקת, תרעומת איז מיט מיט מיט טענות, און מחלוקת איז פשוט מחלוקת, מען קריגט זיך. צווייטע זאך א שינוי פון רש י און די מכילתא, ג אין מכילתא פירט זיך אויס, לכך נאמר ויחן שם ישראל נגד ההר. דער מכילתא ברענגט אראפ פון פסוק, דערפאר שטייט, ויחן שם ישראל נגד ההר, ער וויל דא עפעס מדייק זיין דער מכילתא, און רשי שטעלט זיך נאר אויפן ויחן שם ישראל און איז נישט מעתיק נגד ההר, פארוואס ברענגט ער נישט אראפ נגד ההר אויכעט? מיר זעען אין דעם ענטפער דעם חילוק פון רשי ווי ער טייטשט עס דערפאר קען ער נישט ניצן דעם נגד ההר אין פשוטו של מקרא, און דער מכילתא מוז ניצן דעם דאס ווייל ער רעדט וועגן א גאנצן א אנדער סארט ענין. אבער דערווייל האבן מיר די דריי נייע שאלות אויף רשי, דארטן שטייט כאן הושוו כולם לב אחד, רשי זאגט כאיש אחד בלב אחד, און דארטן שטייט נוסעים נוסעים וחונים במחלוקת, און רשי זאגט דעם לשון בתרעומת ובמחלוקת, די דריטע שאלה אויף די רשי איז וואס ער איז משנה פון מכילתא שטייט ויחן שם דער מכילתא ענדיגט צו לכך נאמר, לכך נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר, און רשי נעמט אראפ די ווערטער פון ויחן שם ישראל און ער ברענגט נישט דעם נגד ההר. אות ד'. אויך דארף מען פארשטיין דעם זעלבן תוכן פון רשי'ס פירוש דא, אבער בשינויים, געפינט מען בפירושו אין דער פריערדיגער סדרה. א געוואלדיגע שאלה, א שווערע שאלה, וואס איז א חילוק פון די פריערדיגע פרשה ביז די פרשה, אינעם זעלבן, לכאורה אינעם זעלבן ענין. פונעם פסוק וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם, שטייט אין פסוק אז די אידן האבן אויפגעהויבן זייערע אויגן און זיי האבן געזען אז די מצרים פארן נאך זיי, איז רשי מעתיק די ווערטער נוסע אחריהם, ער ברענגט אראפ די ווערטער נוסע אחריהם און איז מפרש בלב אחד כאיש אחד. זענען אלע געווען ווי איין הארץ און ווי איין מענטש, אלע וואס זענען נאכגעלאפן די אידן זענען געווען אויף אזא סארט אופן, זעט מען אז דארט איז רשי נישט מעתיק אויך דעם ווארט מצרים נוסע אחריהם, נישט ווי בפירושו כאן וואו ער איז יא מעתיק דעם ווארט ישראל, דארט דערמאנט ער נישט אז די מצריים זענען געווען נוסעים אחריהם, דארט דערמאנט ער אז ויחן שם ישראל, ער דערמאנט יא ווער האט גערוהט, ישראל, דארטן דערמאנט ער נישט אז די מצרים זענען געלאפן נאך זיי. לכאורה האט ער געדארפט ברענגען אויך דארטן, מצרים נוסע אחריהם. נישט ווי בפירושו כאן וואו ער איז יא מעתיק דעם ווארט ישראל. און דער טעם בפשטות איז כנל, ווייל דאס איז סותר דעם דיוק פון נוסע לשון יחיד, וויבאלד עס באציט זיך צום פאלק אלס איין כלל. רשי קען נישט אראפברענגען דעם ווארט מצרים נוסע אחריהם, ווארום אויב ער וואלט ברענגט אראפ דעם ווארט מצרים, איז דאס סותר זיין פירוש און ער קען נישט ברענגען דעם פירוש כ בלב אחד כאיש אחד. ווייל אז ס'פארט א אז ס'פארט א עם צוזאמען קען מען זאגן דעם לשון פון נוסע מוז נישט זיין דווקא נוסעים אחריהם. דערפאר קען רשי נישט אראפברענגען מצרים, ווערט נאך שטארקער די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט פריער, פארוואס ברענגט רשי אראפ דא יא ישראל, אז ישראל איז דאך סותר צו זיין פירוש, מיר האבן געלערנט פריער אין אות א' אז דער ישראל איז גאר סותר, ווייל ווען ווייל רשי ברענגט אראפ ויחן שם ישראל, לכאורה איז קיין קשיא נישט. ויחן מיט ישראל שטימט זייער גוט, ס'איז נישטא פון דעם קיין הוכחה אז ס'געווען עד כאן בתרעומת ומחלוקת און יעצט איז געווען אויף א אופן פון פון כאיש אחד בלב אחד. איז מילא האבן מיר א שאלה אויכעט פון פרשת פון פרשת בשלח פון די שירה, שטעלט זיך אבער דארט די שאלה, יעצט פרעגט די רבי די שאלה אויף רש י דארטן, א' אין פסוק שטייט דאך מצרים נוסע אחריהם, איז דאס דאך סותר דיוק רש י בלב אחד כאיש אחד, שטייט דארט אין פסוק שטייט דאך יא מצרים, ווי קען רש י זאגן אז נוסע אחריהם אז ס'רעדט זיך בלב אחד כאיש אחד? ס'קען דאך זיין אז דער פסוק מיינט פשוט כפשוטו, מצרים נוסע אחריהם, וויבאלד אז זענען געווען איין פאלק, איין פאלק קען מען זאגן נוסע, דארף נישט זיין דווקא דער ענין פון נוסעים. ב' נאך א שאלה אויף דארטן, וואס איז רשי מעתיק אויך דעם ווארט אחריהם? גאנצע ראיה וואס רשי וויל ברענגען איז נוסע א לשון יחיד, זאגט ער אז ס'איז געווען בלב אחד כאיש אחד, וואס דארף ער אראפברענגען בכלל דעם אחריהם? ג' נאך א שאלה אויף דעם פירוש דארטן, דער פירוש כאן בפרשתנו איז דער סדר געוואלדיגע שאלה, כאיש אחד בלב אחד, עס שטייט דא ביי אונז, ויחן שם ישראל, ענדיגט רשי צו, כאיש אחד בלב אחד, און דארטן שטעלט ער בלב אחד כאיש אחד, איז גאנץ א פארקערטע זאך, פארוואס איז דאס? האבן מיר דא די אלע שאלות וואס די רבי האט געפרעגט, די ערשטע שאלה פארוואס ברענגט רש י אויכעט אראפ דעם שם ישראל, דעם שם האבן מיר פארענטפערט די געבליבענע שאלה אויף ישראל, און דאן נאכדעם די צווייטע זאך, די רבי האט געוואלט דאס פארענטפערן אז אפשר קוועטשט רש י וואס אינעם זעלבן פלאץ שטייט ויחנו, גלייך נאכדעם שטייט ויחן שם ישראל, זאגט די רבי מען געפינט עס זייער אסאך, מען געפינט וירא העם וינועו, וירא ישראל את היד הגדולה, וייראו, לשון רבים, וירא ישראל איז לשון יחיד, וירא ישראל את היד הגדולה, דאך די זעלבע זאך, דערנאך די אלע זאכן וואס רש י וואס רש י איז מאכט אנדערש פון די מכילתא, רש י ברענגט די מכילתא, מיר זעען וואס די שאלה איז מכילתא, מכילתא שטייט כאן הושוו כולם לב אחד, און רש י זאגט כאיש אחד בלב אחד, צווייטע זאך אין מכילתא שטייט נאר איין זאך, נוסעים וחונים במחלוקת, רש י זאגט דעם לשון פון בתרעומות ובמחלוקת, דערנאכדעם, פארוואס דער מכילתא שטעלט זיך אויף די ווערטער ויחן שם ישראל נגד ההר, און רש י נעמט אראפ דעם נגד נגד ההר. יעצט וועט ווערן א שאלה פון די פריערדיגע פרשה, וואס שטייט דארט מצרים נוסע אחריהם, זאגט רש י נוסע אחריהם, וואס איז נוסע אחריהם? נוסע אחריהם איז בלב אחד כאיש אחד, פארוואס ברענגט ער נישט אראפ דעם ווארט דארטן מצרים נוסע אחריהם? איז לכאורה ברענגט ער נישט דעם מצרים נוסע אחריהם ווייל ס'איז א סתירה צו זיין צו זיין פירוש אז ס'איז געווען בלב אחד כאיש אחד ווייל ס'קען זיין אויב ס'רעדט זיך וועגן מצרים נוסע אחריהם קען איך פארשטיין אז ביי מצרים קען שטיין דער לשון וויבאלד אז גאנץ מצרים די אלע זענען זיי נאכגעלאפן קען שטיין דער לשון יחיד נוסע מוז נישט זיין קיין ראיה אז ס'איז געווען בלב אחד כאיש אחד ווערט דאך די שאלה פארוואס די שאלה ווערט נאך שטארקער דא פארוואס ברענגט ער יא אראפ דעם ווארט אז אז ויחן שם ישראל איז מדגיש ווער האט גערוט ישראל ווי גערעדט פריער ס'איז דאך א סתירה צו רש'ס פירוש ווייל ויחן שם ישראל מאכט מיר נישט קיין שאלה און איך קען נישט ארויסנעמען פון דעם קיין איין ראיה אז ביז יעצט איז געווען בתרעומת ומחלוקת און יעצט איז געווען מיט דעם ענין פון כאיש אחד בלב אחד ויחן שם ישראל עס רעדט זיך וועגן א פאלק וועגן עם ישראל שטייט ויחן לשון יחיד נישט קיין שאלה אינגאנצן נכד וואס דארף רשי בכלל אראפברענגען נאך א שאלה די אכטע שאלה וואס דארף רשי בכלל אראפברענגען דעם ענין פון אחריהם אים קוועטשט דאך דער ענין פון דעם לשון יחיד נוסע ברענגט אראפ נאר נוסע וואס דארפסטו האבן דעם אחריהם און די לעצטע שאלה איז געווען איש אחד בלב אחד שטייט דא דארטן רייט שרייבט ער בלב אחד כאיש אחד, מוז זיין אז רש'י האט עפעס באהאלטן עפעס א סוד וואס האט אים געקוועטשט צו שרייבן דארטן בלב אחד כאיש אחד און דא כאיש אחד בלב אחד. דער אות ה' וועט דער רבי אנהייבן צו מסביר זיין די אלע שאלות, און ס'וועט זיין זייער געשמאק, דער רבי וועט מחדש זיין א חידוש נפלא, ווען נוצט די תורה לשון יחיד און ווען נוצט די תורה לשון רבים, און דורך דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אלס ס'וועט אראפגיין אלע שאלות און מען וועט פארשטיין וואס וואס דא טוט זיך, און ס'וועט ווערן כפתור ופרח די גאנצע רשי מיט די חומש מיט אלס וועט ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק. אות ה', דער ביאור בכל זה. דאס וואס בנוגע רבים אדער א גאנצן פאלק ווערט לפעמים גענוצט די לשון רבים און אמאל לשון יחיד, ווי מיר זען ווי מיר האבן געזען פריער, מסתבר לומר על דרך הפשט אז דאס איז ווען עס רעדט זיך וועגן א פעולה ווען מען רעדט וועגן עפעס וואס דער וואס דער רבים האט געטון, יעמאלט איז דא אמאל וואס מען שרייבט לשון רבים און אמאל שרייבט מען לשון יחיד, וואס אין דעם זענען פאראן צוויי אופנים ווען מען שרייבט לשון יחיד און ווען מען שרייבט לשון רבים, א יסוד אין דעם ענין פון שרייבן די תורה ווען זי שרייבט לשון יחיד און לשון רבים אויף א רבים. ווען רבים טוען די פעולה באופן שווה ואחד, א גאנצער כלל, טוען די זעלבע זאך, דעמאלט קענען זיי אלע באצייכנט ווערן אלס א יחיד, וויבאלד אז זיי טוען די זעלבע פעולה קען מען זיי אנרופן יחיד, ווייל עס טוט זיך איינע און די זעלבע פעולה, זיי טוען אלע די זעלבע זאך, בגשמיות ווען זיי טוען עס, טוען אלע די זעלבע זאך, און ווען די פעולה ווערט געטאן באופנים רבים דורך פארשידענע מענטשן פון דער קבוצה פון דעם פאלק, יעדער איינער טוט א אנדער זאך, ווערט געזאגט לשון רבים, יעמאלט זענען זיי נישט קיין לשון יחיד זענען נישט איינס. ס'איז נישטא אין דעם אן ענין וואס זאל זיי מאחד זיין אלס איין כלל. במילא איז דאס אלץ ווען ס'רעדט זיך וועגן אז מענטשן, א כלל, א קהל, א רבים, א פאלק, טוט עפעס א זאך צוזאמען, מ'רעדט וועגן א פעולה, יעמאלט איז דא צוויי וועגן ווי ס'קען זיין, אויב זיי טוען אלע די זעלבע זאך, יעמאלט קען איך שרייבן לשון יחיד, אויב זיי טוען יעדער איינער א אנדער זאך, מוז איך שרייבן לשון רבים, וויבאלד אז זיי האבן נישט קיין זאך וואס איז זיי מאחד צוזאמען. דאס אלץ ווען ס'רעדט זיך וועגן דער רבים טוט א פעולה. מה שאין כן בשעת עס רעדט זיך וועגן א געפיל, ס'רעדט זיך וועגן א רגש, אדער א מחשבה שכל וכיוצא בזה, און ווער טוט עס פון א רבים, וואס אין דעם איז דאך אין דעותיהם או רגשותיהם וכו' שוות, די גמרא זאגט אין סנהדרין אז אין דעותיהם שוות, ס'איז נישטא צוויי מענטשן וואס האבן די זעלבע דעה, אין רגשותיהם, דער רגש פון א מענטשן איז קיינמאל נישט גלייך צו א צווייטן מענטשן, יעדער איינער האט א אנדער דעה, יעדער איינער האט א אנדער רגש, איז דאס אלעמאל אין אופנים רבים, איז ווען זיי טוען א פעולה, איז אויב זיי טוען אלע די זעלבע זאך, איז דאס לשון יחיד. אויב זיי טוען יעדער איינער א אנדער זאך איז דאס לשון רבים. בשעת אבער דער רבים טוט אין אן ענין וואס איז א ענין פון רגש אדער מחשבה, אדער אדער רגש אדער אדער מחשבה א זאך פון שכל, יעמאלט איז דאס אלעמאל אין אופנים רבים. כ'קען נישט זאגן אז טויזנט מענטשן, צען טויזנט מענטשן, טוען די זעלבע זאך, אפילו זיי טוען די זעלבע זאך אבער ס'איז אין זעלבן רגש. אויב זיי טוען א זאך וואס איז שייך צו רגש אדער צו שכל, קען נישט זיין אז זיי טוען עס אויפן זעלבן אופן, במילא דאס אלעמאל אין אופנים רבים, דעמאלט ווערט געזאגט לשון רבים. סאו איבערחזר'ן נאכאמאל, אויב דער, אויב די, דער קהל, דער פאלק, טוט א פעולה ממשית, און אלע טוען די זעלבע זאך, יעמאלט וועט שטיין לשון יחיד, ווייל אלע זענען מאוחד אין איין זאך וואס זיי טוען. אויב יעדער איינער טוט א אנדער זאך, יעמאלט וועט שטיין לשון רבים, ווייל ס'איז נישטא קיין זאך וואס איז זיי מאחד. מה שאין כן ווען ס'רעדט זיך וועגן דער, דער, דער קהל, דער רבים, דער פאלק, טוט א זאך וואס האט צו טון מיט רגש און שכל, יעמאלט איז דאך עס אלעמאל אין אופנים רבים, יעמאלט מוז ווערן געשטיין דער לשון, לשון רבים. דעם יסוד וועט אונז מסביר זיין דעם ענין פון ויחנו ויחן און ויראו וירא וירא ישראל את היד הגדולה וינועו ויעמדו מרחוק די אלע זאכן ווערן מוסבר פשוט געשמאק און ס'וועט אראפגיין אלע שאלות. דאס איז דער יסוד וואס דער רבי האט אוועקגעלייגט, יעצט וועט מען קענען פארשטיין אלעס דעריבער. איז נישט קיין תמיהה וואס מען געפינט אז בנוגע דעם כלל פון א פאלק ואומה נוצט דער פסוק ביידע לשונות, סיי לשון רבים און סיי לשון יחיד, און לפעמים אפילו ביידע אין איין פסוק, ווייל דאס איז תלוי צו וואס עס באציט זיך, ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין, אין איין פסוק זעהן מיר וירא ישראל את היד הגדולה, וייראו העם את ה', ויאמינו בה'. וואס טוט זיך דא? זייער פשוט, דער חילוק איז וואס רעדט זיך, וועגן וואס רעדט זיך דארטן, צו רעדט זיך וועגן א פ, אין וועלכן, אין איין חלק רעדט זיך וועגן א פעולה וואס אלע טוען, אין צווייטן חלק רעדט זיך וועגן א ענין פון א הרגש, הרגש מוז זיין א לשון, א לשון רבים. ווי מיר דער רבי דאס מאכט זיין זייער געשמאק ווי מיר זען בפוסק הנל דער רבי האט דאך אראפגעברענגט פריער דעם פוסק אז מיר זעט אין איין פוסק אז שטייט וירא ישראל את היד הגדולה לשון יחיד ויראו העם ויאמינו וגומר לשון רבים זאגט דער רבי דאס איז וואס זייער געשמאק וירא פון די אידן וואס ס'מיינט דאך ראי' כפשוטו זיי האבן זיך אלע אויסגעדרייט און זיי האבן געזען אז די מצרים קומען נאך זיי מיט שש מאות רכב בוחר מיט אלס וכל רכב מצרים אין דעם זען האבן אלע געזען ראי' כפשוטו זייער זען נו, ווי איך האב געמאכט א טעות, דער רבי רעדט נישט דא וועגן דעם וועגן וירא ישראל, אז די מצרים לויפן נאך זיי, דער רבי נעמט דעם פסוק פון וירא ישראל את היד הגדולה, זיי האבן געזען די יד הגדולה, וואס מיינט וואס מיינט דאס זיי האבן געזען? אלע האבן געזען די זעלבע זאך, וואס האבן זיי געזען? אשר עשה השם במצרים, זענען אלע געווען גלייך אין דעם, דערפאר איז וירא לשון יחיד. ס'האבן זיך אלע אויסגעדרייט, זיי האבן געזען, זיי זענען אריבערגעגאנגען דעם ים סוף, און די מצרים זענען זיי נאכגעלאפן, און מיטאמאל זעען זיי דער ים האט ארויסגעווארפן אלע מצרים, און זיי זעען, אלע זעען די זעלבע מצרים זענען טויט, איינער זעט נישט אנדערש ווי דעם אנדערן, דעם זען איז אלע די זעלבע. ממילא דערפאר שטייט וירא, ווייל זיי האבן אלע געזען די זעלבע זאך, ס'איז א פעולה וואס אלע האבן געטון די זעלבע, ווי געזאגט פריער דעם יסוד, אבער אין, אבער אין זייער יראה מה', ויראו העם את ה' ויאמינו, און אין זייער ויאמינו בה' איז דאך זיכער געווען כמה וכמה דרגות, אין דעם איז געווען ויראו און ויאמינו, ווי געזאגט פריער, אויב א רבים טוט א זאך וואס איז נישט, א זאך פון רגש וואס איז נישט, יעמאלט קען נישט זיין גלייך איינער מיט'ן אנדערן, דעמאלט מוז שטיין לשון רבים. אין דעם איז געווען ויראו און ויאמינו לשון רבים ביי יעדן איינעם אויף א באזונדער אופן יעדער איינער האט עס געזען אויף א אנדער סארט אויף א אנדער סארט אופן דאס האבן מיר איין פוסק יעצט וועט מען גיין צום צווייטן פוסק ועל דרך זה בנוגע דעם פוסק בפרשתנו וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק שטייט וירא לשון יחיד ביי מתן תורה, וינועו ויעמדו, די זעלבע זאך, די זעלבע יסוד, אינעם ענין פון וירא, ראי' כפשוטו, זיי האבן אלע געזען אלוקות די זעלבע זאך, זיי האבן געזען די דונערן, זיי האבן געזען די בליצן, זיי האבן געהערט די דונערן, זיי האבן געהערט די בליצן, ווי ס'איז דארטן געווען דער סדר, זענען זיי אלע געווען גלייך, איין ראי' האט זיי פאראייניגט כאחד. יא, ווי געזאגט פריער די יסוד, אלע טוען די זעלבע זאך, זעהן די זעלבע זאך, ס'איז א פעולה, יעמאלט שרייב איך זיי לשון יחיד, וירא העם, וכנזכר לעיל, ווי דער רבי האט שוין געזאגט פריער, מה שאין כן וינועו און ויעמדו מרחוק, וועלכע זענען פארבונדן מיט זייער געפיל און אויפטרייסלונג וכיוצא בזה, שטייט דאך גלייך נאך דעם וינועו ויעמדו, איז געווען אלע די זעלבע וינועו, אלע די זעלבע ויעמדו מרחוק, יעדער איינער איז געווען אויף א אנדער ארט, יעדער איינער איז געווען וינועו אויף א אנדער סארט אופן, איז מתאים לשון רבים צוליב דעם ריבוי אופנים והחילוקים ביניהם זענען נישט אלע אין דעם זעלבן אופן. אות וואו יעצט וועלן מיר טרייען מסביר זיין דעם פסוק אין וואס שטייט וואס רשי ברענגט אראפ ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם וואס רשי ברענגט אראפ נאר דעם עניין פון נוסע אחריהם ער ברענגט נישט אראפ מצרים און ער ברענגט יא אראפ אחריהם וואס לכאורה וואס דארף ער האבן אחריהם דער עיקר קוועטש איז דאך דער נוסע וואס באדערט אים וואס שטייט לשון יחיד אות וואו אין דעם פסוק ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם איז די הדגשה נישט אויף נוסע די הדגשה איז נישט אויף נוסע צו זאגן אז ס'רעדט זיך דא אז, נישט דאס איז די הוכחה אז ס'רעדט זיך דא אז זיי האבן אלע געטון די זעלבע זאך פעולת הנסיעה, מ'רעדט נישט דא וועגן די הדגשה נוסע אויף די פעולת הנסיעה, נאר וואס איז די פעולה דא, וואס גיבט אונז דעם גאנצן פירוש פון רשי'ן, וואס רשי'ן האט געקוועטשט פארוואס שטייט נוסע איז נישט נאר נוסע, נאר דער אחריהם. די ראיה אז ס'רעדט זיך אז בלב אחד כאיש אחד איז דווקא פון דעם ווארט אחריהם, ס'רעדט זיך נישט וועגן דעם מכוון הנסיעה אז פעולת הנסיעה, נישט דאס איז די הדגשה דא, נאר די הדגשה דא איז אויף אחריהם, וואס מיינט דאס? דער מכוון הנסיעה, וואס איז געווען די כוונה אין די נסיעה? די נסיעה איז געווען אחריהם, נאך די אידן. אז דאס איז א רדיפה אחריהם, זיי לויפן נאך די אידן, וואס איז פארבונדן מיט ויהפך לבב פרעה ועבדיו, מיט זייער רישות און כוונות רעות. ביז יעצט האבן זיי מסכים געווען, זיי האבן ארויסגעשיקט די אידן מיט אלץ, און עס איז געקומען דארטן צו אריבערגיין די זיבן טעג, דריי טאג האבן זיי אנגעהויבן נאכלויפן און זענען נאכגעלאפן נאכלויפן די אידן, וואס איז געווען דער ענין פון דעם נוסע? איז געווען דער עיקר די פעולה פון די נסיעה, וואס איז געווען די פעולה, פעולה איז געווען די רדיפה אחריהם, דאס איז דער מכוון פון די נסיעה, פון נוסע אליין וואלט רשי נישט געוואוסט צו זאגן אז ס'איז בלב אחד כאיש אחד, דווקא דער אחריהם איז דאס מוכיח ווי מיר וועלן זען ווייטער. און אין דעם, אין דעם נוסע אחריהם, עם, דער פאלק פון מצרים איז נישטא ביי זיי קיין נוסע, זענען זענען איינס. איר ווייסט אין וואס זענען איינס? זענען איינס ווען ס'איז אחריהם. ווען זיי האבן פיינט אידן, זיי לויפן נאך די אידן, דעמאלט איז דאס בלב אחד כאיש אחד. און דערפאר מוז רשי אראפברענגען דעם אחריהם. און אין דעם זענען נישט אלע מצרים געווען גלייך. זיכער זענען זיי מחולק. ס'איז דא פרעה, אין דעם נאכלויף פון די אידן איז דא א חילוק. ס'דא פרעה, חרטומי מצרים, די וואס זענען געווען ירא את דבר השם זענען נישט נאכגעלאפן מיט די זעלבע שנאה, און די וואס לא לא ירא דבר השם, און בפרט די וואס האבן זיך געבעטן ביי פרעה ווי שטייט אין פריערדיגע פרשות ער זאל ארויסלאזן אידן פון מצרים, הטרם ידעת כי אבדה מצרים, לאז זיי גיין. האט דאך לכאורה געדארפט שטיין נוסעים לשון רבים, לויט דעם יסוד וואס מיר האבן אוועקגעלייגט, אז זענען נישט אלע געפארן, אז אז זענען נישט אלע געווען אויפן זעלבן אופן, וואס רעדט זיך וועגן א ענין של רגש, האט געדארפט שטיין נוסעים, ס'איז נישט יעדער איינער מיט דעם זעלבן מיט דעם זעלבן כוונה. איז רשי מפרש און מחדש, רשי גיבט אונז דא דעם חידוש, בלב אחד כאיש אחד. און דערפאר שטייט טאקע, דערפאר שטייט טאקע מצרים נוסע, לשון יחיד, דאס איז דער חידוש פון רשי ווייל לכאורה האט געדארפט שטיין והנה מצרים נוסעים אחריהם, וויבאלד יעדער איינער האט א אנדער א אנדער רגש, א אנדער שנאה צו די אידן. זאגט דער רשי, ניין, אז אדרבה, דאס וואס עס שטייט נוסע לשון יחיד, איז דערפאר וואס זייער נסיעה איז געווען אחריהם, נאכיאגן די אידן. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אַכט און צוואַנציק פון רבינו בחיי ועל דרך הפשט למד א לשון פון רבינו בחיי שהיו מצרים לב אחד כאיש אחד לבוא על ישראל דאס איז א חידוש נפלא פון רשי וואס דער רבי האט אויסגעפונען וואס רשי האט געקוועשט וואס רשי זאגט דעם לשון דארט און אזוי דאס רשי ברענגט אראפ דעם אחריהם ווייל פון דעם לערנט ער ארויס ווייל לכאורה האט געדארפט שטיין נוסעים אויב יעדער איינער האט א אנדערע סארט שנאה, די מענטשן וואס פרעה האט מיטגעשלעפט נאכלויפן די אידן, און זיי האבן געזאגט פרעה גענוג מצרים איז שוין אבדה מצרים לאז זיי גיין, זיי לויפן נישט מיט די זעלבע הארץ ווי די אנדערע, האט דאך געדארפט שטיין נוסעים אחריהם, רשי מחדש אז ניין, אין דעם נאכיאגן די אידן איז ביי זיי געווען נישט ווי מען קען מיינען, ווי געזאגט לכתחילה אז אין דעם זענען געווען חילוקים מצד ועל דרך די סוגים שונים הנל, חרטומים זענען געווען אויף איין אופן, הירא את דבר השם אויף א צווייטן אופן, און דער וואס האט געבעטן זיך מען זאל ארויסלאזן די אידן געווען אויף א אנדערע סארט אופן, איז לכאורה קען מען דאך זאגן דארף שטיין דארף שטיין נוסעים, נאר זיי אלע זענען געווען לב אחד, דערפאר שטייט נוסע אחריהם, מיט איין הארץ וואס איז פול מיט שנאה צו אידן. דערפאר זענען זיי אלע געווען אויפן זעלבן אופן, בשעת ס'קומט נאכלויפן די אידן, איז דער ירא את דבר השם און דער וואס האט זיך געבעטן מ'זאל ארויסלאזן די אידן, אלע האבן פיינט די אידן די זעלבע זאך און זיי לויפן אלע צוזאמען אויף דעם אופן, דערפאר דער אחריהם גיבט אונז דעם געשמאק פארוואס עס שטייט דער לשון נוסע, ווייל אויב אויב ס'רעדט זיך אז זיי זענען אויב וואלט מען געזאגט סתם אזוי אז זיי זענען נאכגעלאפן יעדער איינער מיט א אנדערע סארט שנאה וואלט נישט געשטאנען נוסע. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה איין און צוואַנציק, ס'אויכעט פאסט מיט דעם פירוש רשי, וואס רשי ברענגט אראפ, איז דאס צום אמר רב שמעון כשר שבמצרים הרוג טוב שבנחשים רצוץ את מוחו כשר שבמצרים הרוג אפילו דער כשר שבמצרים אויכעט ווייל וואס זענען זיי אלע געגיין נוסע אחריהם דער עיקר איז געווען דער אחריהם דער אחריהם איז געווען בלב אחד דערפאר שטייט לשון נוסע און דאס האט גורם געווען אז זיי זאלן זיין כאיש אחד דער לב אחד האט זיי געברענגט אז ס'זאל זיין כאיש אחד, די שנאה וואס זיי האבן אין הארץ האט זיי געברענגט צו זיין כאיש אחד, דערפאר איז דער סדר, דער רבי פארענטפערט שוין ערשט דא פארוואס שטייט דארטן, רשי האט געשריבן יעדער אות מדויק ממש, ס'איז נישטא עפעס א זאך וואס רשי האט פארגעסן וואס ער האט געשריבן חס ושלום אין פרשת בשלח בלב אחד כאיש אחד און דא שרייבט ער כאיש אחד בלב אחד, יעדער אות און יעדער זאך איז מדויק, מ'דארף נאר אויסגעפינען וואס דאס קען נאר די רבי, וואס האט רשי געקוועטש און וואס רשי איז דא מחדש, יעצט איז פארשטאנדיג זייער געשמאק פארוואס דארטן שטייט בלב אחד כאיש אחד, יעצט דארף מען נאך פארשטיין פארוואס ביי אונז שטייט כאיש אחד בלב אחד. ממילא איז דער סדר בלב אחד כאיש כאיש אחד, דער לב די רשעות ווי די רבי ניצט דעם לשון פריער די רשעות און כוונות רעות פון פרעה מיט עבדיו מיט אלעמען איז געווען אלע די זעלבע זאך. ווי געזאגט פריער פון די עצי הלבב וואלט איך נישט געוואוסט אז ס'רעדט זיך דווקא דער אחריהם דאס איז עס אונז מחדש דערפאר שטייט דארטן דווקא בלב אחד די רגש פון שנאה האט זיי געברענגט צו ווערן ווי איין מענטש. אין אות ז', וועט דער רבי מסביר זיין דעם פסוק וואס מיר לערנען דא, פארוואס שטייט פארוואס שטייט אזוי דער לשון ויחן, פארוואס איז רשי משנה די אלע זאכן פון מכילתא, פארוואס שטייט דא דער לשון כאיש אחד בלב אחד, ער וועט אנהייבן מסביר זיין אין אות ז'. על דרך זה איז מובן אין אות ז', על דרך זה איז מובן בפרשתנו. על דרך זה איז מובן בפרשתנו אין דעם פירוש הפסוק ויחן שם ישראל נגד ההר. מיר האנדלן דאך ביי דעם פסוק מ'האט אנגעהויבן די שיחה וואס רשי ברענגט אראפ דעם פסוק פון ויחן שם ישראל נגד ההר. בנוגע די עצם בעצם חניה במובן הפשוט, אין דעם פשוט'ן פארשטאנד פון דעם ענין וואס זיי האבן גערוהט, פון די אידן אין יענעם ארט, איז הפסוק מודיע פריער ויחנו במדבר. דער פסוק זאגט פריערט ויחנו במדבר און יעצט קומט רשי און זאגט אז ויחן יעצט קומט דער פסוק און זאגט ויחן שם מוז מען זאגן אז דאס וואס דער פסוק איז מוסיף ויחן שם ישראל נגד ההר קומט צו מבאר זיין דעם ויחנו זייער אופן החניה שטייט ויחנו במדבר, גלייך נאכדעם שטייט ויחן שם, דער ויחן שם קומט אונז מסביר זיין וואזוי איז געווען דער ויחנו, און א הכנה צו קב, וואס איז דאס געווען, דער ויחנו איז געווען דער אופן החניה, ווי איז געווען דער אופן החניה, און א הכנה צו קבלת התורה וואס זיי האבן דארטן געדארפט מקבל זיין, דערפאר ווי דער רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק, וואס איז דער הסבר וואס דארט שטייט ויחנו, קומט דער ויחן אונז זאגן אז ס'איז געווען ויחן שם ישראל, עס קומט מבאר זיין ווי איז געווען דער אופן החניה דארט, ממילא וועט רשי אראפברענגען אז ס'רעדט זיך אז ס'איז געווען דער ענין פון ביז יעצט איז געווען די תרעומות און מחלוקת, און יעצט איז געווען דער ענין פון כאיש אחד בלב אחד. שטעלט זיך די שאלה. די הכנה נפשית און די רצון און הכנה צו מתן תורה איז דאך ביי יעדן ווייטער מיט דעם זעלבן יסוד, אז מ'רעדט דא וועגן א ענין פון רגש, אויב איך זאג א ויחנו במדבר, דערנאכדעם ויחן שם ישראל, אויף ווי איז געווען דער ויחנו, ווי איז געווען דער אופן החניה, ס'איז געווען אין א אופן וואס געווען א הכנה צו מתן תורה, פרעגט די רבי א געוואלדיגע שאלה, די הכנה נפשית און די רצון און הכנה צו מתן תורה איז דאך ביי יעדן אידן געווען לפי מדרגתו ומצבו הרוחני, כ'קען נישט זאגן אז איין איד מיטן צווייטן זענען געגאנגען צו מתן תורה אויפן זעלבן אופן מיטן זעלבן רגש. ס'איז דאך אנדערש ווי ביים צווייטן אידן. און דער רבי ברענגט א ראיה, אנהייבנדיג פון משה, קענסט זאגן אז משה מיט דעם מיט די מיט די זעקס הונדערט טויזנט אידן זענען געווען די זעלבע זאך, נאר משה ווי ער האט עס גענומען, אהרן ווי ער האט עס גענומען, און שבעים זקנים ווי זיי האבן עס גענומען, און אנדערע פארשידענע דרגות, נאך דא אסאך דרגות, ביז צו אזא דרגה אין קצה השני פון אידן. וואס זעען מיר אז ס'געווען א קצה השני פון אידן, וועלכע האבן אפילו נאכן נס פון קריעת ים סוף, ס'איז נישט געווען קיין וואסער מיט דעם האבן זיי געטענה'ט היש השם בקרבנו וכיוצא בזה, קען מען זאגן אז די וואס האבן געזאגט היש השם בקרבנו זענען גלייך צו משה רבינו ווי זיי זענען געגאנגען צו מתן תורה? דארף מען עפעס געפינען דא וואס טוט זיך דא. איז דא ידוע דער ענין פון שטייט ויחנו, דערנאך קומט עס שטייט אין זעלבן ארט שטייט ויחן שם ישראל, עס קומט אונז מסביר ווי מ'זענען געזעצן, לכאורה דאך א געוואלדיגע שאלה, ווי קען שטיין ויחן, יעדער איינער איז דאך אויף א אנדער סארט אופן, לפי זה האט דאך אויך דא געדארפט שטיין ויחנו שם ישראל נגד ההר בלשון רבים, אויב איך זאג אז דער ויחן קומט אונז מסביר זיין דעם ויחנו ווי זיי האבן דארטן געזעצן, ווי זיי האבן זיך צוגעגרייט צו מתן תורה, האט דאך געדארפט שטיין האט דאך געדארפט שטיין ויחנו. יעדער איינער איז אויף א אנדערע סארט אופן, ווי גערעדט פריערט אין דעם יסוד, אז בשעת ס'טוט א פעולה וואס ס'טוען נישט אלע די זעלבע זאך, דארף שטיין דער לשון רבים, פארוואס שטייט דא דער ענין פון ויחן? ממילא יעצט וועט קומען דער חידוש וואס רשי האט געקוועטשט דא וואס רשי איז מסביר באווארנט רשי און איז מעתיק פון פסוק די ווערטער ויחן שם ישראל ער ברענגט אראפ אלע דריי ווערטער נישט נאר ויחן נישט נאר ויחן שם אבער נישט די ווייטערדיגע ווערטער נגד ההר איינע פון די שאלות איז געווען פארוואס ברענגט ער נישט נגד ההר אז דא מיינט דער פסוק אז אלס ישראל זענען אלע אידן געווען כאיש אחד מיט אן איחוד פון איינעם מיטן צווייטן. אין מכילתא ברענגט ער אראפ נגד ההר און געוואלט מסביר זיין פארוואס, אבער רשי קען עס נישט אראפברענגען, ווייל רשי זאגט אז דער פסוק מיינט דא צו זאגן, און דערפאר ברענגט רשי אראפ דעם ווארט ישראל. ויחן שם ישראל, זיי זענען אנגעקומען צו הר סיני, איז געווארן א גדר, דארטן זענען זיי געווארן ארויסגענומען פון מצרים זענען זיי געווארן עם ישראל, און זענען דא ביי מתן תורה ווערט דאך דער גאנצער ענין אויפגעטון, איז וויבאלד זיי זענען געווען גרייט און זענען געווארט אויף מתן תורה, זענען זיי געווארן כאיש אחד, נישט צוליב דעם מקבל זיין די תורה, נאר צוליב ווייל זיי זענען ישראל. דאס איז דער רבי דא מחדש דעם ענין. דערפאר ברענגט רשי אראפ דעם ענין פון ישראל, דערפאר שטייט די לשון ויחן, אז דא מיינט דער פסוק אז אלס ישראל דער רבי האט עס אונטערגעשטראכן, אלס ישראל זענען אלע אידן געווען כאיש אחד, דאס האט זיי געברענגט צו ווערן איש אחד, מיט אן איחוד פון איינעם מיטן צווייטן, און נישט מצד זייער שטיין לפי דרגותיהם אין דער הכנה ורצון נגד ההר צו מקבל זיין תורה. דער מכילתא רעדט ווי די אידן זענען געשטאנען דארטן, דערפאר זאגט ער הושוו כלב אחד, פארוואס זאגט דער מכילתא הושוו כלב אחד, ווייל ער רעדט ווייל זענען געווען דארטן, דארטן איז געווען לויט זייערע דרגות, זענען זיי געשטאנען יעדער איינער אויף א אנדער דרגה, איז אפשר וואס זענען געווארן דארטן אלע גלייך, צוליב דעם ענין פון מתן תורה זענען זיי שוין געווארן גלייך? רשי זאגט ניין, רשי וואס האט נישט צוטון צו דעם ענין פון מתן תורה, דערפאר ברענגט ער נישט אראפ נגד ההר, ס'איז געווארן פריערט, פארוואס איז דאס געווארן פריערט כאיש אחד בלב אחד? ווייל ס'איז עם ישראל. און די אחדות האט ביי זיי ארויסגערופן אז זיי זאלן זיין בלב אחד, אלע מיט איין און דעם זעלבן רצון בלב צו מקבל זיין די תורה. ווען איך רעד וועגן מקבל זיין, ווי מקבל זיין די תורה, איז טאקע דא שינויים, וואלט נישט געשטאנען, אבער דא קומט נאר מדגיש זיין דעם ענין ווי זענען אלע געווען אין דעם זעלבן רצון בלב. דערפאר זאגט רשי כאיש אחד, וויבאלד אז עם ישראל זענען דאך איש אחד, זענען געווען כאיש אחד, איז ביי זיי געווען בלב אחד דער רצון און דעם ווארטן אויף צו מקבל זיין די תורה גלייך. אות ח'. יעצט, יעצט וועט דער רבי מדגיש זיין קלאר וואס דער חילוק פארוואס דארטן שטייט בלב אחד כאיש אחד ביי די מצרים, און דא שטייט כאיש אחד בלב אחד אין אות ח'. אות ח'. דאס איז אויך דער שינוי והפרש צווישן דעם בלב אחד כאיש אחד ביי די מצרים, און דעם כאיש אחד בלב אחד פון אידן. וועלן זען דעם חילוק וואס דא איז. ביי מצרים איז זייער ווערן כאיש אחד געקומען אלס מסובב פון דעם בלב אחד. ווי געזאגט פריער, דער רבי זאגט דאס דא ארויס מער אין אין א געשמאקערן און אין א ברייטערן לשון. וואס זענען זיי געווארן כאיש אחד? פון בלב אחד, פון די שנאה צו די אידן. אין דעם נוסע אחריהם, וויבאלד זענען נוסע אחריהם, אלע זענען די שנאה, און זיי האבן דעם זעלבן דרגה, ממילא זענען זיי געווארן כאיש אחד. בלב אחד אינעם נוסע אחריהם נאך אידן, זיי לויפן נאך די אידן, אבער זיי אליין אלס מצרים זענען נישט געווען אלס ווי איינס, זיי קענען נישט זיין ווי איינס. דער רבי ברענגט אראפ אין די הערה ראה פירוש רשי בשלח כמו אבן, אז דער דער דערטרונקען פון די מצרים איז אויך געווען לויט לויט לויט לויט לויט זייערע דרגות, זענען נישט געווען איינס, ס'איז נישט געווען ביי זיי איינס, די שנאה צו די אידן דאס איז געווען איינס, מוז שטיין בלב אחד כאיש אחד. דעריבער איז רשי מעתיק נאר די ווערטער נוסע אחריהם, און נישט דעם ווערט פריערדיגן ווארט מצרים נוסע אחרי, ווי געזאגט פריער אז דער מצרים וועט אונז גאר סותר זיין, מוז רשי אראפברענגען נאר דעם נוסע, און ער ברענגט אראפ נוסע אליין קוועטשט אים נישט, ווייל א פאלק אז זיי פארן צוזאמען קענען זיי זיין לשון יחיד, ניין דא איז דער קוועטש דער אחריהם, אז לכאורה דא דארף שטיין נוסעים ווייל ס'רעדט זיך דאך וועגן שנאה, ניין, איז רשי מחדש אז די שנאה איז געווען ביי אלעמען די זעלבע, דערפאר שטייט דער לשון נוסע ברענגט אראפ רשי נוסע אחריהם, מצרים ברענגט ער נישט אראפ, דאס איז אלץ דארט, מה שאין כן בפרשתנו איז ביי אידן די אחדות כאיש אחד געווען מצד דעם גופא וואס זיי זענען אידן, דער רבי האט אונטערגעשטראכן אידן, ווי רשי איז מחדש דא וואס רשי זאגט וואס רשי לערנט דא דעם ענין דערפאר ברענגט ער נישט אראפ נגד ההר, ווייל עס שטייט ויחנו במדבר, וואו האבן זיי גערוהט? אין א אופן פון ויחן שם ישראל, וויבאלד עס זענען ישראל, דערפאר ברענגט ער אראפ ישראל, וויבאלד עס זענען ישראל זענען זיי געווען כאיש אחד, דאס האט זיי געברענגט צו זיין בלב אחד אויפן רצון צו מקבל זיין די תורה, וואס זיי זענען אידן כאיש אחד, און דעריבער איז דא רשי מעתיק ומדגיש דעם ויחן שם ישראל, ער ברענגט אראפ דעם ישראל אויכעט. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניין און דרײַסיק וואס כ'האב פריערט אנגעהויבן צו זאגן אז זענען יעמאלט געווארן א פאלק צו וואס ויש לומר דזה שהיו כאיש אחד בהכנה למתן תורה והכתוב מספרו די תורה דערציילט אונז ויחנו ויחנו במדבר דערנאך גלייך ויחן שם ישראל צו אונז דערציילן אז זענען געווען כאיש אחד אלע וויבאלד זיי זענען עם ישראל זאגט דער רבי זייער געשמאק כי במתן תורה נעש איז אלס א הכנה צו מתן תורה זענען זיי געווארן כאיש אחד ווייל זיי זענען ישראל, ויחן שם ישראל, מען רופט זיי שוין אן ישראל, זאגט דער רבי כי במתן תורה נעשו בני ישראל אומה יחידה מובדלת בפני עצמה. זייער געשמאק פארשטאנדיג אויכעט. כהקדמה לזה, אויב זיי ווערן ביי מתן תורה ווערן זיי א אומה יחידה מובדלת אפגעשיידט פון אלע אנדערע פעלקער, איז א הקדמה אויף דעם האט געדארפט זיין ויחן שם ישראל, זאל זיך מתאחד זיין כאיש אחד. זייער געשמאק וואס שאנקע בפאר שו זענען ביידן די ביידן דארט דאס געשע האט געווען מיט צדם גוף וואס זיי זענען אידן קייש אחד און דער ריבער איז דאָ ראשע מייט איך קומט גיש דעם וויי איך האן שום ישראל און די ארץ דאס האט באזיי ארויסגערופן בלב אחד, צו קבלת התורה. זייער געשמאק פארשטאנדיג, אלע שאלות אראפגעפאלן, פארוואס דארטן שטייט אזוי, פארוואס רשי איז משנה פונעם מכילתא, א רשי לערנט אינגאנצן אנדערש דעם דעם דעם יסוד, דער רבי גייט דא זאגן די חילוק פון רשי מיטן מכילתא פארוואס רשי איז משנה. לויט דער מכילתא אבער, איז נישט דאס פשוטו של מקרא האט מען געלערנט יעצט, ויחנו במדבר דערנאך ויחן שם קומט אונז זאגן אז זיי זענען געווארן ישראל, דער רבי ברענגט אין די הערה אלס הכנה צו ווערן א פאלק א עם מיוחד בעולם, און מובדל פון אנדערע האט געדארפט זיין דער איינס זאלן קודם ווערן כאיש אחד אלס א הכנה צו מתן תורה, מכילתא איז אינגאנצן אנדערש, לויט דער מכילתא אבער האט זיך זייער אחדות ארויסגעזאגט אין דעם וואס הושוו כולם לב אחד, ער זאגט נישט כאיש אחד בלב אחד, ער זאגט הושוו כולם לב אחד, אלע אידן האבן זיך אויסגעגליכן אין האבן א לב ורצון אחד צו קבלת התורה. דעריבער פירט אויס די מכילתא לכך נאמר ויחן שם ישראל נגד ההר, וואס האט עס צו טון? ס'האט צו טון אז הושוו כולם לב אחד זענען אלע געווארן, ער זאגט נישט כאיש אחד בלב אחד, און ער זאגט נישט בלב אחד כאיש אחד, ער זאגט נאר הושוו כולם לב אחד, אז אלע האבן געהאט דעם זעלבן געשמאק און דעם זעלבן רצון און געווארט אויף קבלת התורה, דערפאר מוז ער ברענגען ווי איז געווארן דער ויחן שם ישראל, ס'איז געווארן איינס הושוו כולם לב אחד, ווי איז דאס געווארן? ווייל ס'איז נגד ההר. אינגאנצן אנדער סארט פירוש ווי רש י לערנט, דערפאר רש י ברענגט נישט אראפ די ווערטער פון נגד ההר. הייסט עס, על פי הנל, אז לויט רש י זענען דא געווען צוויי עניינים, ס'איז געווען, לויט מכילתא איז געווען נאר הושוו כולם לב אחד, מה שאין כן לויט רש י איז דאך געווען דא צוויי עניינים, כאיש אחד, די אחדות צווישן אידן, דערנאך איז געווארן בלב אחד, דער רצון אחד צו קבלת התורה, דאס איז א הוספה, קודם איז געווארן כאיש אחד דערנאך בלב אחד, דער מכילתא זאגט נאר ס'איז געווארן הושוו כולם לב אחד, וועט מען אויך פארשטיין דעם כפל הלשון אין המשך לשון רשי. איין איין שאלה נאך אונז געבליבן. דעם דער מכילתא זאגט דאך נאר דעם ענין פון מחלוקת, און רשי קומט און זאגט תרעומת ומחלוקת. רשי זאגט דעם לשון אבל שאר כל החניות בתרעומת ומחלוקת. ווייל רשי לערנט דאך אויף א אנדער כיוון, מוז רשי לערנען אנדערש. וואס וואס גיט צו רשי בתרעומת ומחלוקת? וויבאלד דער פסוק איז מדגיש אז ויחן שם ישראל, איז פארשטאנדיק אז אט די אחדות איז געווען בלויז שם, וואו איז דאס געווארן? אויפן בארג סיני, ביים בארג סיני, ממילא מוז איז דער ווארט וואס רשי ברענגט אראפ דעם שם און ישראל, ישראל האט מען שוין געזאגט פארוואס ער מוז ברענגען, יעצט מוז מדגיש נאכאמאל דעם ענין פון שם, אז ס'איז געווען נאר דארטן, שטייט נישט שטייט ויחנו במדבר, שטייט נישט ויחנו שם במדבר, דער לשון פון ויחן שם קומט אונז זאגן אז אבל שאר כל החניות בתרעומת ובמחלוקת. דערפאר מוז ער ברענגען, מוז ער ברענגען דעם ענין פון, לערנט ער ארויס אז אלע איז געווען במחלוקת און דא איז געווען נישט. איי וואס זאגט ער ביידע לשונות? ביי אלע אנדערע חניות איז געווען דער היפך האחדות אין ביידע עניינים. ס'איז געווען סיי מחלוקת צווישן זיך, געוואלדיג דער חידוש דאס אליין. ס'איז געווען מחלוקת צווישן זיך, איין איד מיטן אנדערן האבן געהאט מחלוקת, וואס איז געווען היפך פון כאיש אחד, און דאָ איז געווען ויחן שם ישראל כאיש אחד, און תרעומת, רשי ברענגט דאָ אַ זאַך תרעומת, וואו איז געווען דער תרמז? בענין פון דעם אויבערשטן, דער תרעומת אויפן אויבערשטן, דער היפך פון בלב אחד צו קבלת התורה, וואָס האָט אויפגעטאָן דער ויחן שם ישראל? ביידע זאַכן, ס'איז געוואָרן כאיש אחד, נישט טאָ, וויבאַלד עס זענען ישראל געוואָרן כאיש אחד, נישטאָ מער קיין מחלוקת, און ס'איז געוואָרן אויך בלב אחד, בלב אחד, אַלע האָבן געהאַט דעם זעלבן געשמאַק און דעם רצון און וואַרטן אויף קבלת התורה. ממילא אלע שאלות איז אראפגעפאלן, יעצט וועט דער רבי ברענגען א יינה של תורה, עכט זייער געשמאק, אין יינה של תורה פארשטיין דעם חילוק פון די מכילתא ביז דעם ביז רש י, פשוטו של מקרא ביז די מכילתא. אין יינה של תורה בפירוש רש י, סודות וואס מ'קען געפינען וואס רש י האט מרמז געווען אויף דעם און דער רבי האט עס געפונען וואס דאס איז, וועלט ווי זי איז מצד עצמה איז א רשות הרבים. דער אלטער רבי ברענגט אין תניא סוף פרק לג אז די וועלט איז רשות הרבים, ס'איז טורי דפרודא איז צושפרייט און ס'איז אין וועלכן עס איז נישט בולט די שייכות און פארבונד פון איין זאך מיט דער צווייטער, דער רבי וועט מסביר זיין באלד וואס דאס איז, מ'זעט נישט אין דעם דארטן דעם קשר פון איין זאך מיט'ן צווייטן, און דאס זאגט זיך ארויס אויך אין די מין המדבר בפני עצמו ובפרט. אין מין המדבר טוט מען ארויס זען דעם ענין פון רשות הרבים. וואו זעט מען רשות הרבים? דער אויבערשטער האט באשאפן די מענטשן אין אן אופן וואס אין אחד מהם דומה לחבירו. די גמרא אין סנהדרין זאגט דעם לשון אין אחד מהם דומה לחבירו, און אין דעותיהם שוות. און דאס ווירקט אויך אויף די פעולות פון די מענטשן, וויבאלד אז אין דעותיהם שוות, און אין אחד מהם דומה לחבירו, איז די די ווי א מענטש פירט זיך איז אויכעט אנדערש, עס ווירקט אויף די פעולות, וועלכע ווערן געטאן לויטן שכל והרגש פון די מענטשן, יעדער איינער האט א אנדער סארט הרגש, א אנדער סארט דעה, א אנדער סארט שכל, יעדער איינער טוט אנדערש, אז די פעולות פון איין מענטשן זענען נישט בדומה צו א צווייטן, און ביז צו אפילו אין קעגנזאץ, צו אינגאנצן פארקערט ווי א צווייטער טוט, צו די פעולות פון א צ ס אין קעגנזאץ צו פעולות פון א צווייטן מענטשן. דער ענין האחדות אין וועלט, וואו קען יא זיין אחדות אין וועלט? איז פארבונדן מיט דעם גילוי פון בורא האחד. ווען ס'ווערט נתגלה דער בורא פון דער אייבישטער וואס ער איז אחד, ווי ס'שטייט דער לשון און דער אלטער רבי זאגט אין תניא, השם אחד, וואס איז העכער פון וועלט, ס'ווערט נתגלה דער דער דער ענין פון גילוי פון דעם בורא עולם, וואס ער איז העכער פון וועלט, יעמאלט קען ווערן דער ענין פון אחדות. דערמיט קען מען מבאר זיין דעם חילוק, לויט דעם ווי מ'האט ערשט גערעדט דעם יסוד, אז דא א ענין אז די וועלט איז באשאפן געווארן אן אופן פון טורי דפרודא, ס'א ענין פון נישט אויב נישט אויב נישט אויב דעם דער לשון ווי דער רבי זאגט, די וועלט מצד עצמו איז א רשות הרבים, און ווען קען עס ווערן נתגלה דווקא ווען עס ווערט נתגלה דער בורא דער אייבישטער ווערט ווערט ווערט נתגלה, לויט דעם וועט מען פארשטיין דעם חילוק צווישן די מכילתא מיט רש"י. דער גילוי פון הוויה אחד אין וועלט טוט זיך אויף דורך צוויי זאכן וועלכע זיינען העכער פון וועלט, וואו קען זיין דער גילוי פונעם אייבערשטן אז מען זאל זען אז ס'ווערט א ענין פון אחדות, דאס ווערט געטאן אויף צוויי אויף דורך צוויי זאכן. די צוויי זאכן זענען העכער פון וועלט, וואס איז דאס? תורה און ישראל, שטייט אין מדרש אין בראשית רבה, רש"י ברענגט אראפ אין אנהייב בראשית, אז די וועלט איז באשאפן געווארן צוליב ישראל און תורה, און וואס צוליב זיי איז באשאפן געווארן די וועלט, און זיי ביידע זענען העכער פון וועלט, סיי אידן זענען העכער פון וועלט, און סיי תורה איז העכער פון וועלט. איז לויט דער מכילתא האט דער גילוי פון מתן תורה וואס איז העכער פון וועלט געפועלט אויף די אידן נאך פריער אינעם זמן פון ערב מתן תורה, ווי געזאגט פריערט אז דער מכילתא זאגט דאך הושוו כולם כלב אחד, ער רעדט נאר וועגן דעם ענין פון הושוו כולם כלב אחד, נישט כאיש אחד ולב אחד, הושוו כולם כלב אחד אויף צו מקבל זיין די תורה, זיי אלע האבן געהאט דעם זעלבן רצון און תשוקה אויף מקבל זיין די תורה, ווען האט זיך עס אנגעהויבן? ערב מתן תורה, אז שוין דעמאלט ווען זיי זיינען געקומען אין מדבר סיני איז שוין געווארן הושוו כולם לב אחד צו מקבל זיין, צו וואס זענען זיי געווארן הושוו כולם כלב אחד? צו מקבל זיין די תורה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה איין און פופציג א לשון פון אלטן רעבן זייער געשמאק, ס'העלפט ארויס דא זייער געשמאק אין דעם ענין, דער אלטער רבי זאגט אזוי, ובשבוע הז', איז דאך געווען די זיבעטע וואך, מ'האט דאך געציילט ספירה, זיי האבן דאך געציילט, זיבן מאל זיבן ניין און פערציק, זיי זענען געקומען אין די זיבעטע וואך, ביום הג' בו, ס'איז שוין געווען דער דריטער טאג אין די זיבעטע וואך, וכאילו כבר נכנסו כל השבוע, אזוי ווי עס איז שוין געווען די גאנצע וואך, ונעשו אז ישראל מוכנים ועומדים לקבל בחינת ביטול זה אויף דעם ענין פון קבלת התורה. געשמאק. איז דאס אלס וואס דער מכילתא קוקט אויף דעם, אז ס'האט זיך שוין אנגעהויבן פריער. אבער לויט פירוש רשי ווי געלערנט פריער, איז אין פנימיות עניינים, אין עניינה של תורה, אבער לויט פירוש רשי פשוטו של מקרא וויבאלד אז לפועל איז דאן געווען דער זמן פאר מתן תורה, קען מען נישט זאגן אז דער גילוי בעתיד ווען זיי וועלן ווערן א פאלק ווען ס'וועט זיין מתן תורה, האט פריער געפועלט אויף זיי די אחדות. רשי אין פשוטו של מקרא קען נישט לערנען אזוי. נאר די אחדות איז געקומען, ס'איז דאך פארט געווען אחדות, רש י זאגט ניין, רש י זאגט נישט הושוו כולם, כאיש אחד בלב אחד, נאר די אחדות איז געקומען מצד די אידן גופא, מצד בחינת יחידה פון דער אידישער נשמה, ס'האט נישט געהאט צו טון וויבאלד אז זענען געווען ישראל, ויחן שם ישראל איז די הדגשה, שטייט נישט ויחנו ישראל במדבר, ויחנו במדבר, דא שטייט ויחן שם ישראל, האט עס צו טון מיט זיי, נישט מיט דעם ענין וואס איז געווארן למפרע זענען זיי געווארן הושוו כולם בלב אחד. דאס איז אין מכילתא אבער נישט אין רש י. מצד בחינת יחידה פון דער אידישער נשמה וואס איז העכער פאר טעם ודעת, יעדער איד האט אין זיך די פינטעלע איד, ער האט אין זיך דעם יחידה שבנפש, ס'דא די נפש רוח נשמה חיה יחידה, איז די יחידה שבנשמה וואס איז העכער פאר טעם ודעת, פריערט האט מען נאך געזאגט אז ס'דא אין די ז' שבועות, יעצט רעדט מען וועגן א העכערע זאך, יעדער איד האט אין זיך א נקודה וואס איז בחינת יחידה, ממילא דארטן מצד די נקודת היהדות, ס'איז פינטעלע איד, וואס איז שורה בעיקר נישט במח נאר בלב, דאס איז דאך בלב, וואס דאס איז נתגלה געווארן ביי אידן ביציאה ממצרים, יעמאלט איז דאך נתגלה געווארן דער ענין פון די נקודת היהדות, האט דאס געווירקט און געפועלט דעם ויחן שם ישראל כאיש אחד, מילא איז לויט רשי קומט אויס ווייטער ווי גערעדט פריער, אז ס'גייט כאיש אחד בלב אחד, משא כ דער מכילתא זאגט נאר הושוו כולם בלב כלב אחד. הושוו, איים סארי, הושוו כולם לב אחד. און דאס גופא וואס זיי זיינען געשטאנען כאיש אחד מצד דעם גילוי פון נקודת היהדות, ויחן שם ישראל ווייל זיי זענען ישראל, האט ביי זיי דערוועקט דעם רצון ותשוקה צו קבלת התורה בלב אחד. האט דעם ענין פון וואס ויחן שם ישראל, אז ס'איז געווארן דער ענין פון. כאיש אחד, האט עס געפועלט אויף דעם בלב אחד אז ס'זאל זיין בלב אחד דער רצון ותשוקה צו מקבל זיין די תורה. אוי סי' ד'. אף על פי אז די אחדות האמיתית נעמט זיך מצד די נקודת היהדות, דער רבי גייט דא ארויסברענגען דעם ענין אז לכאורה איז דאס דא נאר ביי אידן, אבער מעין זה איז דאס דא אויכעט ביי די בני נח, און דערפאר דער רבי זאגט אז מ'דארף זען אז מ'דארף פועל'ן אויף די בני נח זאלן מקיים זיין זייערע שבע מצוות. ווי קען זיין ביי בני נח? לכאורה נאר א איד האט דאך די ענין פון יחידה, האבן דאך נאר אידן, דאס נקודת היהדות די פינטעלע איד האבן דאך נאר די אידן, דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק וואס איז די חילוק פון אידן און להבדיל די חילוק פון בני נח. אבער דער התאחדות אמיתית נעמט זיך מצד די נקודת היהדות, עס קומט נאר פון נקודת היהדות, יחידה שבנפש, וואס די בחינה איז פאראן בלויז ביי אידן. דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה, און ענין פון דער רבי ברענגט אויך אין הערה זיבן און פֿופֿציק, אויכעט א געשמאק, ולכן הענין דציבור וקהל איז דא נאר ביי אידן, ולא בבני נח, ווי די גמרא זאגט אין נזיר, ציבור וקהל הוא רק בישראל ולא בבני נח. וויבאלד אז נקודת היהדות איז דאך דא נאר ביי אידן, און דעסוועגן, וויבאלד עס שטייט דאך, עס איז דאך דא א פסוק אין קהלת, את זה לעומת זה עשה האלוקים, איך ברענג אלעמאל די ראי', דער רבי זאגט עס נישט דא אבער די גוים זאלן נישט האבן קיין טענות, ווי צו דער אייבישטער זאלן נישט קענען האבן א טענה, עס האט דער אייבישטער געגעבן, אז ער האט אונז געגעבן משה רבינו האט ער זיי געגעבן להבדיל בלעם, אויכעט געווען א נביא מיט אלע זאכן אבער אויפן ערגסטן אופן וואס ס'קען זיין, עס שטייט דאך א פסוק זה לעומת זה עשה אלוקים, איז על כל פנים, א מעין פון ענין האחדות איז אויך נמצא ביי נישט אידן. דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה אין פרשת ראה, ווארום, ווי קען עס זיין, ווארום קליפה וויל זיך, וויל זיך גלייכן צו קדושה, קליפה וויל זיך גלייכן צו קדושה, דער רבי ברענגט אראפ א זוהר, אז ווי אזוי גלייכן זיי זיך, כקוף בפני אדם, א קוף, א, אויף ענגליש הייסט עס א מאנקי, א בודזשאנע, וואס טוט ער? ער טוט וואס א מענטש טוט. מען גיט אים, מען גיט אים א ציגארעט, ער רויכערט, רויכערט אזוי ווי א מענטש רויכערט. סא, ממילא איז ביי די, איז ביי, להבדיל ביי די אומות העולם, איז דא דער ענין וואס קליפה וויל טון די זעלבע זאך ווי קדושה, כקויף בפני אדם. און דערמיט איז מובן וואס אויך ביי די מצרים, בדוגמא צו דעם וואס איז געווען ביי די בני ישראל, איז געווען דער ענין פון בלב אחד, וואס האט גורם געווען כאיש אחד. זיי האבן געהאט דעם ענין וואס איז געווען ביי זיי די ענין פון לב אחד, און ס'האט צוגעברענגט נאכדעם צו איש אחד, ווי קען זיין זאל זיין איש אחד, איש אחד האט גערעדט יעצט איין ציבור נאר ביי אידן, ווי קען זיין אז ס'איז געווארן דער ענין, ווי קען עס זיין אז ס'איז געווארן דארטן. דער חילוק איז אבער כנזכר לעיל, יעצט וועט דער רבי מסביר זיין דעם חילוק וואס איז דא ביי זיי, ולהבדיל ווי ס'איז ביי אידן. כנזכר לעיל, ביי ניט אידן איז נישט שייך דער אופן פון התאחדות אמיתית מצד עצמם פון כאיש אחד. ס'קען נישט זיין אזא זאך. ס'איז נישטא ביי זיי קיין מצד עצמם פון כאיש אחד. ס'איז נישט מער ווי א תוצאה ומסובב פון דער שנאה בלב אחד איז געווארן ביי זיי כאיש אחד. מה שאין כן ביי אידן, וואס נקודת היהדות איז זייער אמת'ע מציאות, ווערט דורכדעם אויפגעטאן א התאחדות גמורה כאיש אחד. סאו דארטן שטייט בלב אחד כאיש אחד, דער כאיש אחד ביי זיי קען ווערן נאר אין א אופן וואס זיי האבן בלב אחד די שנאה צו אידן, יעמאלט האבן זיי, זיי האבן דעם ענין פון אמאל פון כאיש אחד, אבער עס קומט נאר פון די שנאה פון בלב אחד. ביי אידן איז נישט אזוי, ביי אידן איז פונקט פארקערט, עס איז כאיש אחד וויבאלד עס זענען אידן, און נאר דורך דעם ווערט בלב אחד צו דעם רצון תשוקה צו מתן תורה. אות ב, אף על פי אז די אחדות אמיתית וואס איז דא ביי אידן מצד בחינת יחידה איז ניט שייך ביי ניט אידן, איך האב ערשט געזאגט אז ס'קען זיין ביי זיי דערום פון בלב אחד, כאיש אחד, זאגט דער רבי, די אחדות אמיתית קען נישט זיין, ס'קען זיין נאר מצד יחידה, יחידה האבן נאר אידן, אף על פי כן, וויבאלד אז מתן תורה האט אויפגעטאן כידוע דעם ביטול הגזירה וואס האט מפסיק געווען צווישן עליונים און תחתונים, דער מדרש אין שמות רבה און אין תנחומא ברענגען אראפ אז ס'איז געווען א גזירה, געווען א גזירה עליונים לא ירדו למטה, תחתונים לא יעלו למעלה, און מען זעט אז די וואס האט אויפגעטאן די מתן תורה, ביטל הגזירה, די גזירה איז בטל געווארן, און ווי ס'שטייט דער לשון, ואני המתחיל, וירד הוי' על הר סיני, דער אייבערשטער איז אראפגעקומען דערנאך, ואל משה אמר עלה, ס'איז געווארן דעמאלט דער איחוד פון עולם הזה מיט רוחניות'דיג מיט די רוחניות'דיגע עולמות, וואס מיינט דאס? אז מען קען נעמען דעם עולם און מען קען אים מברר זיין, מען קען עס מתקן זיין, מען קען עס מעלה זיין, ביז מתן תורה איז דאס נישט געווען, ס'איז געווען די אברהם אבינו קיים כל התורה כולה ביז עירוב תבשילין, און יעקב אבינו ברענגט זיך אין זוהר אז ער האט געלייגט תפילין מיט די מין פון די מקלות, די מקלות האבן נישט באקומען קיין קדושה, ס'איז געווען א גזירה, עליונים לא ירדו ותחתונים לא יעלו, מ'האט נישט געקענט עס טון, איז געקומען מתן תורה האט מבטל געווען די גאנצע גזירה, ס'איז געווארן די, די בטל די גזירה וואס האט מפסיק געווען צווישן עליונים און תחתונים, וואס מיינט דאס? צווישן אלוקות און נבראים איז געווען א הפסק, מתן תורה האט עס מבטל געווען, ממילא מוז מען זאגן האט דאס אויפגעטון אויך אויך אויף בני נח. האט אויפגעטון אויף בני נח אויכעט א שינוי אין זייער ענין, דער רבי וועט ברענגען א געשמאקע ראיה פון רמב ם ווי דאס איז, אז אויך זיי זאלן קענען דערהערן דעם כח אלוקי וואס איז מלובש אין זיי, זיי קענען אויכעט קומען צו דערהערן דעם כח אלוקי וואס איז זיי מחיה און וואס איז מלובש אין זיי, זאל ווערן א ענין פון אויף א אנדער סארט אופן, אסאך א קלענער אופן, זיי האבן נישט קיין יחידה, א ענין פון כאיש אחד. און דורכדעם וואס זיי דערהערן דעם כח אלוקי וואס ענינו איז אחדות, אז מען דערהערט דעם כח אלוקי איז דאך דאס א ענין פון אחד פון אחדות, ווערט אויך ביי זיי אויפגעטון א געוויסער ענין פון אחדות, ווערט אויפגעטון א געוויסער ענין פון אחדות, און דער רבי לייגט צו בדוגמא, אונטערגעשטראכן, בדוגמא צו דער אחדות פון אידן, ס'איז בדוגמא, אבער נישט ממש, ווייל זיי זיינען נישט שייך צו דערהערן ווי דאס איז ביי אידן. זיי קענען נישט דערהערן וואס איז ביי אידן, אבער זיי האבן, קענען דערהערן, אביסל האבן זיי דעם ענין וואס זיי קענען דערהערן. די בחינת אלוקות וואס איז לגמרי העכער פון עולמות, וואס דווקא מצד דער בחינה אין אלוקות ווערט די אמת'ע אחדות, כאיש אחד, דאס קענען זיי נישט האבן. און דער ענין, אז נאך מתן תורה האבן אויך נישט אידן א שייכות צו בחינת אלוקות, וואס איז העכער פון שכל, וואס איז העכער פון התחלקות, ס'ווערט א ענין פון אחדות, דריקט זיך אויס אויך אין הלכה, מ'וועט זען אין הלכה, קלאר, וואו דער רבי זאגט יעצט דעם יסוד, אז ס'איז דא ביי זיי אויך דערום וואס זיי קענען צוקומען צו פארשטיין אז ס'איז דא א כח אלוקי וואס איז זיי מחיה, און דער כח אלוקי איז העכער פון התחלקות, דער כח אלוקי איז העכער פון טעם ודעת, העכער פון שכל, קענען זיי האבן א מעין, קענען זיי האבן פון דעם, בדוגמא ווי ס'איז דא ביי די אידן. וואו זעט מען עס אין הלכה? אז דער קאך פון שבע מצוות בני נח דארף זיין פשוט געוואלדיג געשמאק וואס דאס גיבט אונז צו א חיות אין דעם ענין. לכאורה איז די ענין וואס די שבע מצוות בני נח האבן גערעדט מיט א גוי אז ער ליבט נישט שבע מצוות בני נח, ווי ווערט עס אנגערופן שבע מצוות בני נח? ער האט דאך עס מקיים זיין אלס שבע מצוות בני נח ווייל דער אייבערשטער האט אנגעזאגט נח מיט אדם, ער האט זיך אנגעהויבן מיט אדם, זיך צוגעענדיגט מיט נח. איז נישט געווען אלץ שבע מצוות איז געווען ביי בני נח, מען רופט עס שבע מצוות בני נח, אבער עס האט זיך אנגעהויבן מיט אדם הראשון, ביי נח האט דער אייבישטער צוגעלייגט, איז ממילא זאגט דער רמב ם אזוי, אז זיי טארן נישט דאס מקיים זיין שבע מצוות בני נח מפני עכ א הדת, אז בני נח זאגן איך גיי היטן די מצוות, שכל זאגט אזוי, מען טאר נישט הרג'נען, מען טאר נישט גנב'נען, מען דארף האבן א בית דין, איינע פון די שבע מצוות, ווייל אן א בית דין איז איש את רעהו חיים בלעו, מיט הרג'נען איינער דעם אנדערן, עס וועט זיין אויס וועלט. זאגט דער רמב ם מ'טאר עס נישט טאן מצד הכרע הדעת, און אפילו נישט מצד דעם ציווי הקדוש ברוך הוא צו אדם הראשון ונח אויך נישט, נישט דערפאר גיי איך מקיים זיין די שבע מצוות בני נח, פארוואס דארפן, דער רבי ברענגט דעם לשון פון רמב ם, מפני שציווה הקדוש ברוך הוא בהן בתורה, והודיעונו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן. קען זיך מקיים זיין פאר וואס ווייל ס'שטייט אין תורה און ווייל דער אייבערשטער האט עס מודיע געווען דורך משה רבינו אז וואס אז די בני נח זענען יעמאלט נצטווה געווארן מיט דעם אבער דער מקיים זיין נישט מצד הכרע הדעת און נישט מצד דעם ענין פון ציווי הקדוש ברוך הוא פאר אדם און פאר אדם הראשון און נח נאר דווקא דורך דעם וואס זע איך דא זע איך דאך וויבאלד אז כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם ווי דער רמבם זאגט זאגט דארטן יעדער איינער דארף זאגן אז בשבילי נברא העולם, אז צוליב אים איז באשאפן געווארן די גאנצע וועלט, פון דעם סוג הדומם ביז דעם סוג המדבר, איז בשבילי נברא העולם, און אז דארפן מיר מאכן א רשות היחיד לייחודו יתברך, יעדער איינער האט אויף דעם דעם חיוב צו מאכן די וועלט א רשות היחיד אויף דעם ייחוד אויף דעם אחד השם אחד ושמו אחד לייחודו יתברך. דארף דעריבער. דער אלטער רבי זאגט אין תניא, מאכן רשות היחיד, דאס איז א לשון פון תניא, ליחודו יתברך. דעריבער דארף יעדער איד זיך משתדל זיין ככל התלוי בו, יעדער איד דארף זיך משתדל זיין וויפיל ער קען, נישט נאר צו מפיץ זיין תורה ויהדות צווישן אידן, נאר צו פועל'ן אויך אויף בני נח אז זיי זאלן מקיים זיין די שבע מצוות די דא ווי דער רמב ם פסק'נט דארטן אין הלכה י', און מקיים זיין זיי, פארוואס? ווי דער לשון פון רמב ם מפני שציוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, דאס איז אין שיחה שבת פרשת בשלח חמשה עשר טו בשבט, און שבת פרשת יתרו אין תש מ.